בעזר השם יתברך מסכת עירובין דף פ"ח, מיר הייבן אן דף פ"ח עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, וכן שתי גזוזטראות, איז אזוי, מען האט געזען אין די משנה וכן שתי גזוזטראות, זו למעלה מזו, האבן מיר געזען אז טאמער מען האט געמאכט א מחיצה ביי די אויבערשטע און נישט ביי די אונטערשטע, פון דעסט וועגן טאר נישט די אויבערשטע נוצן זיין לאך, פארוואס? ווייל די אונטערשטע קען עס אויך נוצן, און ממילא אז מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, אסר'ט די אונטערשטע אויף די אויבערשטע. זאגט די גמרא אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רב, לא שנו אלא בסמוכה, דער דין איז נאר געזאגט געווארן טאמער די צוויי גזוזטראות זענען איינס לעבן דעם צווייטן, אפילו איינס איז העכער פונעם צווייטן, אבער עס איז איינס לעבן דעם צווייטן, אבל במופלגת. אבער טאמער איינער איז אוועקגעריקט פון צווייטן מיט פיר טפחים עליונה מותרת דעמאלטס מעג דער אויבערשטער זיך באנוצן מיט די לאך וואס ער האט געמאכט צו שעפן וואסער, פארוואס ווייל דער אונטערשטער אסר'ט נישט אויף אים טאמער ער איז אוועקגעריקט פיר טפחים, זאגט די גמרא ורב לטעמיה, און רב גייט דא כשיטתיה וואס מען האט שוין געזען דאמר רב אין אדם אוסר על חברו דרך אויר אז ווען ס'איז דא צוויי שטחים מיט א שטח אינצווישן, און איינע פון די שטחים איז אוועקגערוקט פון דעם שטח מיט פיר טפחים אסר'ט ער נישט אויפן אנדערן שטח, פארוואס ווייל פון פיר טפחים אוועק קען מען נישט אסר'ן, און ממילא רב גייט דא אויך כשיטתי' אז טאמער די אונטערשטע גזוזטרא איז אוועקגערוקט מיט פיר טפחים פון די אויבערשטע אסר'ט ער נישט אויף די אויבערשטע און די אויבערשטע קען ווייטער שעפן. זאגט די גמרא אמר רבה אמר רבי חייא ורב יוסף אמר רבי אושעיא, האט רבה נאכגעזאגט פון רבי חייא, רב יוסף נאכגעזאגט פון רבי אושעיא, יש גזל בשבת. ס'דא א דין גזל שבת, וואס טייטש יש גזל בשבת? יש גזל בשבת איז טייטש אזוי, לאמיר זאגן ס'דא א חצר, און ס'דא א בעל החצר, ער באלבאסט דא, און לעבן זיין חצר איז דא א חורבה, יעצט דער בעל החורבה וואוינט נישט דא, ער וואוינט דאך פארשטייט זיך נישט אינעם חורבה, און דער מענטש וואס איז דער בעלבאס אויפן חצר, ער פירט זיך כסדר זיך צו דרייען דארט אינעם חורבה זיך צו באנוצן מיט די חורבה, און דער באלעבאס איז נישט מקפיד אויף דעם, ס'גייט אים נישט אן, איז דאס טייטש יש גזל בשבת, אזוי ווי מ'טרעפט מען ביי גזל, טאמער איינער גנב'עט פון איינעם אנדערש עפעס, איז ווערט עס טאקע זיינס, עד כדי כך אז טאמער עס איז געשען אן אונס דארף ער נאך אלץ צוריקצאלן, ס'טייטש ער איז עס ממש קונה, דא אויך, דער בעל החצר וואס באנוצט זיך דא מיטן חורבה אפילו ס'איז נישט זיינס, א בחינה פון גזל, מ'רעדט דא פארשטייט זיך אז די בעל הבית איז נישט מקפיד, פון דעסט וועגן, ס'איז א בחינה פון גזל ווייל ס'איז נישט זיינס, אבער, אזוי ווי ביי גזל זעהט מען אז ס'ווערט די גזל'נס, דא אויך די חורבה כאילו ווערט זיינס, און במילא דארף מען נישט מאכן קיין עירוב צוזאמען מיטן חרבה, אבער, זאגט די ברייתא, וחרבה מחזיר לבעלים, וחרבה מחזיר לבעלים איז טייטש פונקט פארקערט, די גמרא וועט גראד פרעגן אז ס'איז ממש א סתירה וואס מ'האט יעצט געזען, חרבה מחזיר לבעלים איז טייטש אז א חרבה גייט צוריק צו די באלעבאס, ס'איז טייטש ווען ס'איז דא א חצר מיט א חרבה דערלעבן און די בעל החצר באנוצט זיך מיטן חרבה, איז אפילו א גאנצע וואך באנוצט זיך מיט דעם, ס'קומט שבת, גייט די חרבה צוריק צום באלעבאס און די בעל החצר טאר זיך נישט באנוצן מיטן חרבה אן מאכן אן עירוב, און די גמרא פרעגט גראד הא גופא קשיא, ס'דאך ממש א סתירה, אמרת יש גזל בשבת, זאגסט דאך אז ס'איז דא גזל בשבת פשט אלמא קניא, זעהן מיר אז דער וואס באנוצט זיך מיט א רשות אפילו ס'איז נישט זיינס איז עס כאילו קונה במילא דארף ער נישט מאכן קיין עירוב, און נאכדעם זאגסטו מיר וחרבה מחזיר לבעלים אז ס'גייט יא צוריק צום בעל הבית ממילא אלמא לא קניא, זעהן מיר אז ער איז עס נישט קונה סטייטש ער טאר זיך נישט באנוצן מיט דעם אן מאכן אן עירוב, ענטפערט די גמרא הכי קאמר, האסט נישט פארשטאנען, יש דין גזל בשבת, סטייטש די ברייתא נישט זאגט יש גזל בשבת נאר דין גזל, כיצד? דחורבה מחזיר לבעלים, די ברייתא זאגט זיך א קליין זאך, אז אזוי ווי ביי גזילה זעהן מיר אז ס'דא א בחינה אז מען דארף צוריק געבן די גזילה, איז די זעלבע זאך דא, ווען ס'דא א חצר און דערלעבן איז דא א חורבה, אדער וואסער רשות זאל נאר נישט זיין, און דער בעל החצר באנוצט זיך מיטן חורבה, דארף ער נאך אלץ מאכן אן עירוב מיט דער בעל החורבה, ווייל שבת גייט די כאילו'דיגע גזילה צוריק צום בעל הבית. פרעגט אבער די גמרא, אמר רבה, פרעגט רבה, מותבינן אשמעתין, כ'על דיר פרעגן א הלכה פון אונזער משנה, שטייט ביי אונזער משנה, וכן שתי גזוזטראות זו למעלה מזו, און דער דין איז, אז דער אויבערשטער טאר זיך נישט באנוצן מיט זיין גזוזטרא, פארוואס? ווייל דער אונטערשטער נוצט עס אויך, ממילא דער אונטערשטער אסר'ט אויף דער אויבערשטער. ואי אמרת יש דין גזל בשבת, אמאי אסורות? און לויט ווי דו זאגסט מיר יעצט, אז ס'גייט מיר נישט אן אז איינער נוצט א צווייטנס רשות, ווילאנג ס'איז נישט זיינס, גייט יעדע רשות צוריק צו זיין באלעבאס שבת, אויב אזוי, דער לאך דא, וואס באלאנגט בעצם פאר די אויבערשטע גזוזטרא, און וויאזוי קען די אונטערשטע גזוזטרא אסר'ן אויף אים? ס'באלאנגט דאך דאך צום אויבערשטן איז אפילו ער נוצט עס א גאנצע וואך, און די אויבערשטער שווייגט ער לאט אים עס נוצן, פון דעסוועגן איז עס א בחינה פון גזילה, און שבת וואלט עס געדארפט צוריק גיין צום בעל הבית, אז די אונטערשטע זאל נישט קענען אסר'ן אויף די אויבערשטע. ענטפערט די גמרא אמר רב ששת הכא במאי עסקינן, כגון שעשו מחיצה בשותפות, דא רעדט זיך נישט סתם אז די אונטערשטע באנוצט זיך מיט די אויבערשטע, טאמער די אונטערשטע באנוצט זיך מיט די אויבערשטע, איז פארשטייט זיך שבת גייט עס צוריק צום אויבערשטן די אונטערשטע קען נישט אסר'ן אויפן אויבערשטן, פארוואס זאל אזוי ווי מ'האט יעצט געזען חורבה מחזיר לבעלים, נאר דא רעדט זיך ביי א ציור אז די אונטערשטע האט זיך משתתף געווען דא האט אויך געצאלט דא פאר די מחיצה ביי די אויבערשטע, ער איז אויך א שותף דא, און ממילא דאס איז שוין נישט קיין בחינה פון א גזלן, דאס איז שוין ממש זיינס, און פארדעם טאמער מ'מאכט נישט קיין עירוב, טאר קיינער נישט נוצן דעם לאך, ווייל ס'איז דא דא א שותפות ביי די מחיצות, יעצט אפילו טאקע די אונטערשטע איז א שותף פונעם מחיצה, ער ווערט נאך נישט קיין שותף אינעם גזוזטרא אליין, און פארדעם דארפן זיי מאכן אן עירוב צוזאמען ווייל אז נישט אסר'ט די אונטערשטע אויף די אויבערשטע, איי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, כי עשו לתחתונה נמי, אויב אזוי, די משנה האט דאך געזאגט אז ביי אזא ציור, אז ס'איז נאר דא א לאך ביי די אויבערשטע, היות וואס די אונטערשטע נוצט עס אויך, אסר'ט די אונטערשטע אויף די אויבערשטע, אבער איז משמע פון דעם, אז טאמער די אונטערשטע וועט מאכן א לאך מיט מחיצות פאר זיך, וועט יעדער איינער מעגן נוצן זיין לאך, איז, לכאורה, טאמער די אונטערשטע איז א שותף אין די מחיצה פון די אויבערשטע, איז וואס א נפקא מינה צו די אונטערשטע מאכט א לאך פאר זיך צו נישט, ער איז דאך א שותף דא, אסר'ט ער דא סיי ווי סיי, און וואס עפעס דווקא ווען ער מאכט נישט קיין מחיצה, ענטפערט די גמרא, כיוון דעשו לתחתונה, גלוי גלי דעתה דאנא בהדך לא ניחא לי, ברגע וואס די אונטערשטע מאכט א מחיצה פאר זיך, איז אפילו ער איז טאקע א שותף אין די מחיצה פון די אויבערשטע, ווייזט ער מיט דעם וואס ער מאכט פאר זיך אז איך וויל נישט זיין צוזאמען מיט דיר, איך וויל זיך באנוצן מיט מיין לאך נישט מיט דיין לאך, און במילא איז ער זיך שוין מסלק פון די אויבערשטע, קען יעדער איינער נוצן זיין לאך פאר זיך, אבער ווילאנג ער מאכט נישט פאר זיך, און ווילאנג זיי זענען א שותף צוזאמען אין די מחיצות, טאר קיינער עס נישט נוצן אן קיין עירוב, זאגט די הייליגע משנה, חצר שהיא פחותה מארבע אמות, א חצר וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' אמות, אין שופכין בתוכה מים בשבת, טאר מען נישט אויסגיסן וואסער אינעם חצר שבת, טייטש א מענטש וואשט כלים, וואשט די הענט, וואשט וואס זאל נאר נישט זיין, ער וויל אויסגיסן וואסער, טאר ער נישט אריינגיסן די וואסער אין דעם חצר אריין, פארוואס? ווייל די וואסער גייט ארויסרינען אינעם רשות הרבים שבת, דאך א קליינטשיגע חצר'ל, עט עס ארויסרינען רשות הרבים, און ממילא איז עס א בחינה פון הוצאה, עס איז נישט קיין דאורייתא'דיגע הוצאה, עס איז א דרבנן'דיגע הוצאה, ווייל בעצם ער גיסט דאך עס נישט אין רשות הרבים, ער גיסט עס אינעם חצר, אבער אז עס גייט ארויסגיסן טאר מען דאס נישט טון, נאר וואס? ס'דא א פאטענט, אלא אם כן עשו לה עוקה מחזקת סאתים מן הנקב ולמטה, נאר טאמער מען מאכט אן עוקה, וואס א עוקה האט מען נעכטן געזען איז א לאך וואס מען גראבט אריין אינעם חצר, וואס דער לאך קען האלטן אין זיך א סאתים, סאתים מן הנקב ולמטה איז טייטש, בדרך כלל מען האט געמאכט א עוקה, איז אין די עוקה אליין איז געווען א לאך, וואס פון די לאך טאמער די עוקה האט זיך איבערגעפילט האט זיך נישט איבערגעפילט אריין אין די חצר אריין נאר עס איז געווען א לאך מיט אזא צינור וואס איז ארויסגעפארן אינדרויסן רשות הרבים די נקודה דא איז אז טאמער עס איז דא אונטער די לאך א סאתים עס קען האלטן סאתים צוויי סאה איז פשט אז מען דארף נישט חושש זיין עס וועט זיך אנפילן מער פון דעם ווייל ווי מען וועט זען אז א מענטש נארמאל באנוצט זיך מיט צוויי סאה וואסער א טאג אזוי האט מען משער געווען און ממילא אז עס איז דא דא אן עוקה וואס קען האלטן די צוויי סאה דארף מען נישט חושש זיין ס'עט ארויסרינען אינעם רשות הרבים, פארוואס? ווייל ס'איז דא דא אן עוקה, נאר וואס נאכדעם וואס ס'איז דא אן עוקה איז שוין נישט קיין נפקא מינה צו מען גיסט אריין יעצט וואסער מער פונעם עוקה, ס'טייטש טאמער די עוקה לאמיר זאגן איז פול קען מען ווייטער אריינגיסן וואסער אינעם חצר נאכדעם וואס ס'איז דא אן עוקה, ווייל ברגע וואס א מענטש מאכט אן עוקה ווי מען וועט זען אין די גמרא, איז פשט ער ווייזט מיט דעם אז ער וויל נישט אז די וואסער זאל ארויסרינען איך מבחינתי האב געמאכט א עוקה איז פארדעם מיט אן עוקה וואס קען האלטן סאתים קען מען יעצט אויסגיסן וואסער אינעם חצר און די משנה זאגט בין מבחוץ בין מבפנים נישט קיין נפקא מינה צו דער לאך וואס מען מאכט איינצולייגן אין דעם די וואסער די עוקה נישט קיין חילוק צו עס איז אינעם חצר אדער ס'איז אינדרויסן פון די חצר גראד לעבן די חצר וואס פשט אז אלע וואסער וואס מען גיסט אויס אין דעם חצר גייט אריין אין דעם עוקה נאר וואס דען אלא שמבחוץ צריך לקמור מבפנים אין צריך לקמור, נאר טאמער די לאך איז אינדרויסן דארף מען צודעקן די לאך מיט א ברעט, ווייל טאמער מען וועט נישט צודעקן די לאך מיט א ברעט איז סתם אזוי די לאך א רשות הרבים, ווייל ס'איז דאך א לאך אינעם רשות הרבים, די אינדרויסן פונעם חצר איז דאך א רשות הרבים, אבער טאמער מען דעקט עס צו, זאגט רש"י ווערט עס א מקום פטור, ס'דא וואס זאגן ס'איז לכאורה רשות היחיד, אבער על כל פנים טאמער ס'איז צוגעדעקט קען מען זיך אויך פארלאזן אויף די סארט עוקה, טאמער מ'מאכט אבער א עוקה אינעם חצר דארף מען עס אפילו נישט צודעקן. זאגט יעצט די משנה א צווייטע דין, ר' אליעזר בן יעקב אומר, ר' אליעזר בן יעקב זאגט, ביב, שהוא קמור, ארבע אמות ברשות הרבים, טאמער א מענטש האט א ביב, ביב, אמאליגע צייטן האט מען געמאכט אין א חצר א ביב, ביב איז אזא סארט צינור, אזא סארט גריבל וואס מען האט געגראבן, וואס איז דורכגעפארן די חצר, וואס די וואסער וואס מען האט אויסגעגאסן אינעם חצר, האט עס ארויס געטראגן אינדרויסן צום רשות הרבים, יעצט טאמער די ביב איז פארט אריין אינעם רשות הרבים, און אין די רשות הרבים אליין איז די ערשטע פיר אמות פון די ביב צוגעדעקט, איז די דין איז שופכים לתוכו מים בשבת, מעג א מענטש גיין און אריינגיסן וואסער אינעם ביב שבת אפילו די וואסער גייט ארויס פארן אינדרויסן, פארוואס? ווייל אינדרויסן די ערשטע פיר אמות פון די ביב איז צוגעדעקט און במילא איז דאס נישט קיין רשות הרבים, יעצט היות וואס ס'איז צוגעדעקט פיר אמות איז פשט איז די וואסער גייט זיך איינזאפן דארט, נארמאל פיר אמות איז גענוג אז די וואסער זאל דארט איינגעזאפט ווערן און ס'פארט נישט ווייטער, און במילא היות וואס די ערשטע פיר אמות פון די ביב וואס פארט ארויס אין די חצר איז צוגעדעקט איז דאס א מקום פטור אדער ס'איז א רשות היחיד נישט קיין נפקא מינה, און דארט עט עס איינגעזאפט ווערן, און פאר דעם מעג מען אריינגיסן וואסער אינעם ביב, אבער, זאגט די משנה, וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך אויף דעם, און זיי זאגן אפילו גג או חצר מאה אמה לא ישפוך על פי הביב, אפילו א מענטש האט א ריזיגע חצר, וואס די ביב לויפט אדורך דעם גאנצן חצר, די חצר לאמיר זאגן איז לאנג הונדערט אמות, און א מענטש וועט אויסגיסן וואסער דא אינעם ביב, איז די וואסער דארף נאך פארן הונדערט אמות ביז פארט אינדרויסן, און ממילא בפשטות, עט עס אוודאי איינגעזאפט ווערן סאך פריער, פון דעסטוועגן זאגן די חכמים, אז מען טאר נישט אריינגיסן וואסער אין א ביב אריין, ווייל ס'איז דא א חשש אז די וואסער עט נישט איינגעזאפט ווערן און ס'עט ארויסרינען אינדרויסן, און ממילא מענטשן וואס וועלן שטיין אינדרויסן עלן זאגן אז דער מענטש גיסט וואסער אריין גראד אין רשות הרבים, וואס דאס טאר מען נישט, נאר וואס דען זאגן די חכמים אבל שופך הוא לגג והמים יורדין לביב, א מענטש מעג אויסגיסן וואסער אויפן דאך, פון דארט טראפט עס אריין אין ביב, פונעם ביב פארט עס ארויס, וואס ביי אזא אופן איז רינט נישט די וואסער ארויס מיט אזא שטארקייט מיט אזא פליסעניש טאמער מען גיסט וואסער אריין די ביב אליין פליסט עס ארויס א מענטש שטייט אינדרויסן ער עט זאגן אוי געוואלד דער מענטש גיסט ארויס וואסער אין רשות הרבים דאס טאר מען נישט אבער אז מען גיסט עס אויפן דאך און פון דארט טראפט עס אריין די ביב דארט איז נישט דא די חשש ווייל די וואסער פארט שטייטליך און במילא ביי אזא ציור לאזן די חכמים אויסגיסן די וואסער זאגט יעצט די משנה נאך א דין החצר והאכסדרה מצטרפין לארבע אמות, וואס טייטש די חצר, מען האט דאך געזען אז א חצר כדי מען זאל מעגן דארט אויסגיסן וואסער איז נאר טאמער די חצר איז גרויס פיר אמות, און אויף דעם זאגט די משנה אז טאמער די חצר איז נישט גרויס פיר אמות, נאר לעבן די חצר איז דא אן אכסדרה, אכסדרה דאס איז אזא סארט שטח וואס האט אזא דאך אויף דעם אבער עס האט נישט קיין ווענט, איז צוזאמען זענען זיך מצטרף, און ממילא העט מען יא מעגן אויסגיסן וואסער אין אזא סארט שטח טאמער עס איז ד' על ד', זאגט די משנה ווייטער, וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו, טאמער ס'איז דא צוויי שטיבער איינס קעגן דעם צווייטן, דיוטאות איז טייטש א צווייטע שטאק פון א שטוב, וואס טייטש אונז האמיר דא צוויי שטיבער, אויפן רעכטן זייט און אויפן לינקע זייט, וואס ס'דא אויף יעדן שטוב איז דא א צווייטן שטאק, איינס איז קעגן דעם צווייטן, און צווישן זיי איז דא א חצר, וואס די חצר איז קלענער פון ד' אמות, און במילא טאר מען דאך נישט אריינגיסן דארט וואסער אן קיין עוקה, נאר דא מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה, איין שטוב האט געמאכט א עוקה אין די חצר,

אז נישט מעג נאר גיסן וואסער דער וואס האט געמאכט די עוקה, זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא, וואס איז די טעם וואס די משנה האט געזאגט אז א חצר וואס איז קלענער פון ד' אמות טאר מען דארט נישט אויסגיסן קיין וואסער, זאגט די גמרא, אמר רבה, זאגט רבה, מפני שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום, היות וואס א מענטש באנוצט זיך יעדן טאג מיט צוויי סאה וואסער, און בארבע אמות אדם רוצה לזלפן, ס'טייטש טאמער א מענטש האט א גרויסע חצר וואס איז גרעסער ווי ד' אמות על ד' אמות, און פשט ער באנוצט זיך דא מיטן חצר, און ער ווייסט אז טאמער ער העט אויסגיסן זיין סאתים וואסער וואס ער נוצט יעדן טאג, העט ער עס אויסגיסן מיט א שטארקייט, ער העט געבן א שנעלע גיס אויס, דעמאלטס העט די שטויב וואס ליגט דא אויף די ערד העט זיך אויפהייבן, און ער וויל דאס נישט ווייל ס'איז נישט געשמאק אז ס'איז שטויביג, און במילא גיסט ער עס אויס שטאטליך, איז פארדעם היות אז ביי אזא ציור גיסט ער עס אויס שטאטליך. עט עס אוודאי נישט ארויסרינען אינעם רשות הרבים, און נאך מער, אפילו ס'עט ארויסרינען אינעם רשות הרבים, איז אוודאי אז דער מענטש וויל דאס נישט, ווייל ער וויל זאל רינען שטאטליך, ער וויל נישט זאל גיין אויפאמאל אויסגיסן די גאנצע וואסער אז ס'רינט פון אלע זייטן, ווייל דאס מאכט שטויביג, איז פארדעם, ביי א חצר וואס איז גרעסער פון ד' על ד', מעג מען אויסגיסן די וואסער דא, ווייל ער טוט עס סיי ווי סיי שטאט, און ער האט נישט קיין כוונה זאל ארויסרינען אינדרויסן, ער וויל זאל רינען שטאטליך, אבער פחות מארבע, טאמער די חצר איז קלענער פון פיר אמות, און במילא באנוצט מען זיך נישט מיט די חצר געהעריג, גייט נישט אן פאר די מענטש אז ס'ווערט שטויביג דא, נאר פארקערט גאר, שופכן, נארמאל ביי א קליינטשיגע חצר גיסט מען שנעל אויס די וואסער, ווייל ער וויל יא די וואסער זאל ארויס פליסן פון דא שנעל, ווייל ער וויל נישט די וואסער דא, און במילא דא האבן חכמים גוזר געווען אז היות ס'איז דא א חשש אז דער מענטש וועט גאר גיין נעמען די וואסער און עס גראד אריינגיסן אין רשות הרבים אריין, ווייל ער וויל דאך עס נישט דא האבן, איז פאר דעם אי דעביד עוקה שרי אי לא אסור, טאמער מ'עט מאכן אן עוקה דעמאלטס ווייזט ער מיט דעם אז ער וויל די וואסער זאל בלייבן דא ער דארף נישט די וואסער זאל ארויס אין רשות הרבים, דארט מעג ער אויסגיסן וואסער אבער אן קיין עוקה טאר מען נישט. דאס איז די טעם וואס רבה איז מסביר אז סשטייט אין די משנה אז א חצר וואס איז קלענער פון ד' אמות דארף האבן אן עוקה, רבי זירא אמר, רבי זירא זאגט א צווייטן טעם, זאגט ער ארבע אמות, תיימי, פחות מארבע אמות, לא תיימי, וואס טייטש ווען די חצר איז גרויס ד' אמות על ד' אמות, איז עס גענוג א גרויסע חצר, אז ווען א מענטש גיסט דא וואסער, עט עס גראד איינגעזאפט ווערן, ס'וועט נישט ארויסגיין, מה שאין כן ווען ס'איז קלענער פון ד' אמות, עט די וואסער נישט איינגעזאפט ווערן, ס'עט ארויסרינען, און פארדעם טאר מען נישט אויסגיסן די וואסער אין א קליינטשיגע חצר, זאגט די גמרא מאי בינייהו וואס איז א נפקא מינה להלכה צווישן די טעם פון רבה און די טעם פון רבי זירא? אמר אביי, אריך וקטין איכא בינייהו, די נפקא מינה העט זיין ביי א חצר וואס איז לענגליך און שמאל, וואס איז נישט ד' אמות על ד' אמות, נאר לאמיר זאגן ס'איז צוויי אמות אויף אכט אמות, וואס דאס איז נאך אלץ זעכצן אמות מרובעות, אבער ס'איז לאנג און שמאל, דא העט זיין א נפקא מינה. וואס העט זיין די נפקא מינה? ווייל לויט רבי זירא, וואס די טעם איז אז א שטח וואס איז זעכצן אמות מרובעות, ד' אמות על ד' אמות, קען איינזאפן אזויפיל וואסער, סאתים וואסער, פארדעם דארף עס נישט האבן קיין עוקה, אויב אזוי אז ס'איז לאנג און שמאל גייט מיר אויך נישט אן, ס'קען אויך איינזאפן די וואסער, פארדעם קען מען דארט אויסגיסן וואסער, מה שאין כן, לויט די טעם פון רבה אז ס'האט נישט צו טון צו ס'קען איינזאפן ס'קען נישט איינזאפן, נאר אלעס איז תלוי וואס איז די כוונה פון דעם באלעבאס, אז ביי א חצר וואס איז קלענער פון ד' על ד' וויל ער אוודאי די וואסער זאל ארויסגיין, און פאר דעם האבן חכמים גוזר געווען מען טאר נישט אויסגיסן אן קיין עוקה, און ביי א חצר וואס איז גרעסער פון ד' על ד' וויל ער עס מזלף זיין, ער וויל ס'זאל רינען שטאטליך, ער וויל נישט זאל ארויס גיין פאר דעם מעג ער יא אויסגיסן די וואסער, דא ווען ס'איז לאנג און שמאל וואס דארט איז שוין נישט געשמאק צו וואוינען, ביי א גרויסע חצר וויל דער באלעבאס טראפן די וואסער האמיר געשמועסט פארוואס ווייל ער וויל נישט די שטויב זאל זיך אויפהייבן, דא איז סתם אזוי נישט געשמאק צו נוצן אזא סארט חצר, און במילא ביי אזא ציור עט ער אוודאי אויך נישט טארן אויסגיסן קיין וואסער, נאר טאמער ס'איז ד' אמות על ד' אמות, פונקט פיר אויף פיר, נישט ביי א ציור פון צוויי אויף אכט. פרעגט די גמרא, תנן פון אונזער משנה, אין די משנה איז געשטאנען, חצר ואכסדרה מצטרפין לארבע אמות, אז א חצר און אכסדרה זענען זיך מצטרף צו ארבע אמות, בשלמא לרב זירא ניחא, אלא לרבה קשיא, וואס פון די משנה איז דאך לכאורה משמע אז אפילו ווען ס'איז לאנג און שמאל, למשל טאמער די חצר איז צוויי אויף פיר, און די אכסדרה איז אויכעט צוויי אויף פיר, און מען מאכט איינס לעבן דעם צווייטן אז יעצט איז עס צוויי אויף אכט, איז עס זיך מצטרף, לויט רב זירא שטימט עס ווייל דאס קען איינזאפן אבער לויט רבה האט מען דאך געשמועסט אז דאס וועט נישט העלפן, ענטפערט די גמרא תרגמא רב זירא אליבא דרבה באכסדרה מהלכת על פני כל החצר כולה אז מיר דארפן טאקע זאגן לויט רבה אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז די חצר טאקע איז לאמיר זאגן צוויי אויף פיר און די אכסדרה דערלעבן איז אויכעט צוויי אויף פיר אבער אין די לענגס טייטש צוזאמען איז עס פיר אויף פיר, נישט צוזאמען איז עס צוויי אויף אכט, וואס לויט רבה טאקע ביי אזא ציור איז שוין א געשמאקע שטח, און ממילא וויל אוודאי די באלעבאס מזלף זיין, און פארדעם וועט מען מעגן דארט אויסגיסן די וואסער. ברענגט יעצט די גמרא א ראיה צו רבה, תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, אין שופכין לתוכה מים בשבת, וואס דא איז משמע אז די חצר דארף זיין ארבע אמות על ארבע אמות, פיר אויף פיר, נישט צוויי אויף אכט סזאל זיין פונקט פיר אויף פיר, איז בשלמא לרבה ניחא, אלא לרב זירא קשיא, לויט רבה שטימט עס גאנץ גוט, פארוואס? ווייל סדארף זיין א געשמאקע שטח כדי די באלעבאס זאל נישט האבן קיין כוונה די וואסער זאל ארויסרינען פון דא, און דאס א געשמאקע שטח, אבער לויט רב זירא אז די גאנצע נקודה איז אז די ערד זאל עס איינזאפן, איז דאך אוודאי די דין אז עס איז נישט פיר אויף פיר נאר צוויי אויף אכט וואלט אויך געדארפט זיין אזוי די דין, מען זאל מעגן דארט אויסגיסן וואסער, ענפערט די גמרא, אמר לך רב זירא הא מני רבנן היא ומתניתין רבי אליעזר בן יעקב היא, זאגט רב זירא א געוואלדיגע חידוש, רב זירא זאגט אונז דא אז די מחלוקת וואס אונז האבן יעצט געזען צווישן רב זירא און רבה, וואס איז די טעם פארוואס מען זאל יא מעגן אויסגיסן וואסער מען זאל נישט טארן אויסגיסן וואסער, דאס איז בעצם א מחלוקת תנאים, וואס טייטש אזוי, אין אונזער משנה האמיר דאך געזען, וואס איז די דין ווען ס'איז דא א ביב וואס פארט אריבער דעם חצר, האט ר' לעזער בן יעקב געזאגט אז מען מעג אריינגיסן די וואסער אינעם ביב אריין, פארוואס? ווייל היות וואס די לעצטע פיר אמות, טייטש די פיר אמות וואס פארט ארויס אין די רשות הרבים איז צוגעדעקט, און דארט קען זיך די וואסער איינזאפן, פארדעם מעג מען אריינגיסן וואסער אינעם ביב. זאגט רב זיירא, אז דא זעהן מיר דאך די שיטה פון ר' לעזער בן יעקב, אז די עיקר נקודה איז צו די ערד קען איינזאפן צו נישט, זאגט רב זיירא, איך האב טאקע געזאגט מיין טעם לויט ר' לעזער בן יעקב, מה שאין כן די חכמים, וואס די חכמים האבן געזאגט מען טאר קיינמאל נישט אריינגיסן וואסער אין א ביב אריין, נאר אויף א דאך פון די דאך ס'עט אריינגיסן אינעם ביב, פארוואס? ווייל ס'קען זיין ס'עט ארויסרינען, איז די חכמים פשט זיי האבן געלערנט ווי רבה, און אזוי ווי רבה האט מסביר געווען, אז אלעס איז תלוי דא אין וואס די באלעבאס וויל, ביי א גרויסע חצר איז נישט דא קיין חשש די באלעבאס וועט אויסגיסן שנעל די וואסער, און פארדעם ביי א גרויסע חצר מעג מען אויסגיסן, ביי א קליינע חצר האט רבה מסביר געווען, וויל א מענטש די וואסער זאל ארויסגיין, און ממילא יא דא א חשש, און די זעלבע זאך די חכמים האלטן אויך די טעם, און ממילא ביי א ביב, וואס א מענטש גיסט וואסער אריין אינעם ביב אריין, זאגן די חכמים טארסט עס נישט טון, ווייל דאס איז פונקט ווי א קליינע חצר, וואס ווען ער גיסט וואסער אין א קליינע חצר האט מען דאך געזען חכמים לאזן נישט ווייל ער וויל די וואסער זאל ארויסגיין, ס'וועט ארויסרינען מיט א שטארקייט ווייל ער גיסט די וואסער שנעל, מה שאין כן ביי א גרויסע חצר וואס איז נאר מזלף, דא אויכעט אין די ביב, דו גיסט עס שנעל טארסטו נישט, נאר ווען דו גיסט עס שטאט, און ממילא, זאגט רב זיירא, די מחלוקת אין די משנה, צווישן ר' לעזער בן יעקב און די חכמים, דאס איז בעצם די זעלבע מחלוקת פון רב זיירא און רבה, איז פאר דעם אז אונז זעמער א ברייתא וואס די ברייתא איז משמע אז די חצר דארף טאקע זיין א גאנצע ד' על ד' ס'משמע עס גייט ווי רבה, די ברייתא גייט טאקע כשיטת חכמים, אז די טעם איז אז ס'ווענדט זיך אין די כוונה פון די מענטש, ביי א גרויסע חצר וויל די מענטש שטאטערהייט גיסן וואסער, ער וויל נישט די וואסער זאל ארויסרינען, און פאר דעם טאקע מוז די שטח זיין ד' על ד' פונקט, מה שאין כן זאגט רב זיירא, אונזער משנה, די ריישא פון אונזער משנה, וואס די ריישא פון אונזער משנה אזוי ווי מען וועט שוין זעהן, רב זיירא עט מדייק זיין פון אונזער משנה אז ס'מוז גיין כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, אז די טעם פארוואס א חצר מוז זיין ד' על ד' איז נישט אז ס'איז תלוי אין די כוונה פונעם בעל הבית, נאר אלעס האט צו טון מיט צו ס'וועט איינזאפן צו נישט, און פאר דעם טאקע אונזער משנה עט האלטן אז א חצר וואס איז נישט ד' על ד' נאר ס'איז צוויי אויף אכט העט מען אויך מעגן אויסגיסן די וואסער ווייל דאס העט אוודאי איינזאפן און כשיטת ר' אליעזר בן יעקב פרעגט אבער די גמרא מאי דוחקיה דרב זירא לאוקמה למתניתין כר' אליעזר בן יעקב איך פארשטיי אז די ברייתא האסטו איינגעזעצט כשיטת חכמים ווייל מ'זעהט שטייט קלאר אין די ברייתא אז טאמער ס'איז נישט ד' על ד' טאר מען נישט אויסגיסן וואסער וואס דאס שטימט אזוי ווי רבה'ס טעם אזוי ווי די חכמים אזוי ווי מ'האט איינגעזעצט די חכמים און רבה זאגן די זעלבע זאך אבער אונזער משנה פארוואס מוזטו זאגן אז ס'גייט כשיטת רבי אליעזר בן יעקב זאג אויך אז די ריישא פון די משנה גייט כשיטת חכמים אז די טעם איז אז ס'ווענדט זיך אין די כוונה דא פונעם בעל הבית זאגט די גמרא אמר רבא ענטפערט רבא מתניתין קשיתיה ווייל רבי זירא האט געהאט א קשיא אויף די משנה, מאי איריא דתני חצר שהיא פחותה, פארוואס עפעס שטייט אין די משנה חצר שהיא פחותה מארבע אמות, וואס איז משמע אז ס'איז ווייניגער ווי זעכצן אמות מרובעות, וואלט געדארפט שטיין ליתני חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, אז ס'דארף זיין א פיר עקיגע ד' אמות על ד' אמות, אלא לאו, נאר וואס דען מוז מען זאגן שמע מינה דר' אליעזר בן יעקב היא, שמע מינה, איז טאקע א ראיה אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' אליעזר בן יעקב, און אזוי ווי רבי זירא האט מסביר געווען די טעם אז אלעס איז תלוי צו ס'וועט איינזאפן צו נישט, און במילא ביי א לאנגע שמאלע חצר וואס דאס זאפט אויך, דעמאלט עט מען מעגן דארט אויסגיסן וואסער. פרעגט אבער די גמרא והא מדסיפא רבי אליעזר בן יעקב, רישא לאו רבי אליעזר בן יעקב, אז די סיפא פון די משנה לגבי א ביב, זאגט די משנה אז דאס איז די שיטה פון רבי אליעזר בן יעקב איז משמע אז די רישא גייט נישט כשיטתו, זאגט די גמרא ניין, כולה רבי אליעזר בן יעקב היא, די גאנצע משנה איז כשיטת רבי אליעזר בן יעקב וחסורי מיחסרא והכי קתני אז ס'פעלט טאקע א שטיקל אין די משנה, מען דארף גורס זיין אזוי, חצר שהיא פחותה מארבע אמות, אין שופכין לתוכה מים בשבת, א חצר וואס איז ווייניגער ווי פיר אמות טאר מען נישט דארט אריינגיסן וואסער, הא ארבע אמות שופכין, ביי פיר מעג מען יא, שרבי אליעזר בן יעקב אומר, ביב הקמור ארבע אמות ברשות הרבים שופכין לתוכה מים בשבת, דאס איז אלעס די שיטה פון רבי אליעזר בן יעקב, זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר ביב הקמור, מ'האמיר געזען די חכמים קריגן זיך אויף דעם, זאגט יעצט די גמרא, א דריטע שיטה מתניתין דלא כחנניה, די משנה גייט דלא כחנניה דתניא מ'לערנט אין א ברייתא חנניה אומר חנניה זאגט אפילו גג מאה אמה לא ישפוך לפי שאין הגג עשוי לבלוע אלא לקלח די חכמים האבן דאך געזאגט אין די משנה אז אפילו מען טאר נישט אריינגיסן אין א ביב אבער אויף א דאך וואס די דאך עט אריינגיסן אין די ביב דאס מעג מען יא חנניה זאגט אפילו אויפן דאך טאר מען אויך נישט פארוואס ווייל די דאך גייט גראד אריין אין ביב און ס'שיסט אריין דארט שנעל און במילא איז כאילו מען גיסט עס גראד אריין אין די ביב אריין און פארדעם טאר מען דאס אויך נישט זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן דער דין פון די משנה אז מען דארף מאכן אן עוקה בימות החמה, דאס איז דווקא אין די זומער, אבל בימות הגשמים, אבער אין די ווינטער, שופך ושונה ואינו נמנע, קען מען גיסן און גיסן מען דארף זיך נישט איינהאלטן, זאגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז די טעם אז אין די ווינטער קען מען גיסן אפילו אן א עוקה, אמר רבא, זאגט רבא אדם רוצה שיבלעו מים במקומן, ווייל אין די ווינטער וואס סיי ווי סיי רעגן, גייט נישט אן אפילו א קליינטשיגע חצר, גייט נישט אן פאר די מענטשן אז די וואסער וועט בלייבן דא, און במילא גייט נישט אן ס'זאל איינגעזאפט ווערן די וואסער זאל דא בלייבן ווייל ס'איז סיי ווי סיי אלעס נאס, און פאר דעם אפילו אן קיין עוקה קען מען דארט אויסגיסן וואסער. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי, והרי שופכין, דאדם רוצה שיבלעו, וקתני לא ישפוך. וואס איז מיט שופכין? שופכין איז רש"י מסביר דאס איז וואסער וואס א מענטש וויל אויסגיסן, ס'איז נישט וואסער, ריינע וואסער, נאר מיעסע וואסער, וואס טייטש דאס איז די ציור פון די משנה וואס שטייט ביי א ביב, וואס אונז האבן דאך געזען חכמים זאגן אז מען טאר נישט אריינגיסן וואסער אינעם ביב אריין, און מען האט מסביר געווען אז אפילו די ביב איז גאר לאנג, די טעם פון די חכמים איז אבער האט נישט צו טון צו ס'וועט איינזאפן צו נישט, נאר לויט די חכמים אזוי ווי מען האט מסביר געווען, און די טעם איז, ווייל היות וואס ס'גיסט עס אריין העט עס שנעלערהייט ארויסגיסן אינדרויסן מענטשן העלן דאס זעהן, איז פאר דעם לאזן זיי נישט, פונקט ווי זיי לאזן נישט ביי קליינטשיגע חצר ארויסגיסן, לאזן זיי אויך נישט אויסגיסן אין א ביב אריין, און במילא פרעגט אביי, אויב אזוי די זעלבע זאך אין די ווינטער, וואס גייט מיר אן אז ס'איז סיי ווי סיי דא וואסער דא, און במילא עס גייט מיר נישט אן די וואסער העט בלייבן ס'העט איינגעזאפט ווערן ווי נישט ווי ס'העט ארויסרינען מענטשן העלן דאס זעהן איז דאס א פראבלעם? אמר ליה, זאגט רבא צו אביי ניין, התם למאי ניחוש לה, וואסערע חשש איז דא ווען דער מענטש עט אויסגיסן די וואסער אין די ווינטער, אי משום קלקול חצרו, עסט מען זאגן אז די חשש איז אז ער וויל טאקע אז די וואסער זאל ארויסרינען ווייל אז נישט עט זיין חצר ווערן פארמיאוסט טאש א קליינטשיגע חצר און ער וויל נישט די וואסער זאל בלייבן דא, דאס איז זיכער נישט די חשש ווייל הא מיקלקלא וקיימא, ס'רינט דאך ס'רעגנט דאך א גאנצע צייט און ממילא אין די ווינטער גייט נישט אן אז די א מענטש אז די וואסער בלייבט דא, ואי משום גזירה שמא יאמרו צינורו של פלוני מקלח מים, עסט מען זאגן די גזירה איז אז אפשר א מענטש וועט שטיין אינדרויסן, ער העט זען ס'רינט דא וואסער, העט ער זאגן, דער מענטש האט אויסגעגאסן, און מארגן העט ער זיך אויך מורה היתר זיין, צו גיין אין זיין קליינטשיגע חצר אפילו אין די זומער אויסגיסן וואסער. זאגט דאך אבער אויף דעם רבא סתם צונורות מקלחים הם, א גאנץ ווינטער רינט ארויס א גאנצע צייט וואסער פון די חצר, און במילא, פאר דעם זאגט רבא אין הכי נמי, ביי א ביב, טאר מען נישט גיסן וואסער אינעם ביב אריין לויט די חכמים, פארוואס? ווייל ווען א מענטש שטייט אינדרויסן ער זעהט ס'פליסט ארויס וואסער, עט ער זיך אפלערנען פון דעם, און עט אויך גיסן וואסער, עט זאגן מארגן אז מ'קען ארויסגיסן וואסער גראד אין רשות הרבים אריין וואס דאס טאר מען אוודאי נישט, אבער אין די ווינטער וואס אין די ווינטער רינט סיי ווי סיי וואסער, דעמאלטס מעג מען גיסן וואסער אפילו אין א קליינטשיגע חצר, ווייל ס'רינט א גאנצע צייט וואסער און מענטשן באמערקן דאס נישט, און ממילא לויט דעם וועט טאקע אויסקומען אז אין א ביב לויט די חכמים וועט מען אויך מעגן גיסן וואסער אין די ווינטער, זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר רב נחמן, רב נחמן לערנט די ברייתא אינגאנצן אנדערש, וואס טייטש אזוי ווי אונז האבן געלערנט די ברייתא, אז די ברייתא זאגט אז ס'איז דא א חילוק אין די זומער און אין די ווינטער, אז אין די ווינטער דארף מען אינגאנצן נישט האבן קיין עוקה, אין די זומער יא, זאגט רב נחמן ניין, בימות הגשמים, אין די ווינטער, עוקה מחזיק סאתים נותנין לו סאתים, מחזיק סאה נותנין לו סאה, אין די ווינטער, דארף מען אוודאי האבן אן עוקה, נאר וואס? אונז האבן געזען די עוקה דארף זיין גרויס צוויי סאה פארוואס זאל קענען האלטן אין דעם די וואסער וואס א מענטש נוצט דא, דאס איז די חידוש אז אין די ווינטער טאמער א מענטש האט א עוקה פון איין סאה עט ער מעגן אויסגיסן כאטש איין סאה אינעם שדה אין דעם קליינטשיגן פעלד בימות החמה אבער אין די זומער מחזיק סאתים נותנין לו סאתים סאה אין נותנין לו כל עיקר. טאמער די עוקה קען האלטן א סאתים דעמאלטס קען ער אוודאי גיסן. טאמער ס'האלט נאר א סאה אין די זומער קען מען נישט. פרעגט די גמרא בימות החמה נמי מחזיק סאה ניתיב ליה סאה. וואס גייט דיך אן די זומער טאמער די עוקה האלט א סאה געב עם לכל הפחות א סאה ער זאל מעגן אויסגיסן א סאה. זאגט די גמרא ניין גזירה דלמא אתי ליתן א סאתים היות א מענטש ניצט נארמאל סאתים און ער האט נאר א עוקה פון א סאה איז דא א חשש אז דער מענטש וועט אויסגיסן סאתים אין א עוקה פון א סאה, און במילא דאס טאר מען נישט, נאר סאתים, אבער אין די ווינטער נישט דא דער חשש, פרעגט גמרא פארוואס אי הכי בימות הגשמים נמי ליגזור, אז אין די ווינטער זאל אויך זיין דער חשש, אז טאמער ס'איז דא א עוקה פון א סאה, אפשר גייט ער אויסגיסן צוויי סאה, פארוואס אין די ווינטער לאט מען אים, זאגט די גמרא, התם, מאי ניחוש לה, די זעלבע תירוץ פון פריער, אין די ווינטער וואס איז די חשש, אי משום קלקול, וועסטו וועלן זאגן די חשש איז די מענטש וויל די וואסער זאל ארויסגיין און וויל נישט זאל זיך פארזאמלען דא הא מקלקלא וקיימא ס'רעגנט סתם אזוי ממילא גייט אים נישט אן די וואסער דא אי משום גזירה שמא יאמרו צינורו של פלוני מקלח מים סתם צינורות מקלחין הם ס'טייטש טאמער וועסט זאגן די חשש א מענטש שטייט אינדרויסן ער זעט וואסער רינט ארויס ס'רינט סיי ווי סיי וואסער ארויס איז במילא פשט אזוי אין די ווינטער וואס ס'רינט סתם אזוי וואסער האבן חכמים געזאגט אז טאמער די האסט א עוקה פון א סאה מעגסטו אריינגיסן א סאה פארוואס ווייל וואס וועט זיין די חשש וועסט גיסן צוויי סאה אויך נישט געפערליך, טאמער ער גיסט צוויי סאה איז בעצם אויך נישט דא קיין חשש ווייל קודם כל ס'איז סיי ווי סיי נאס און מענטשן אינדרויסן באמערקן דאס נישט און ממילא די גאנצע זאך איז א דרבנן, האבן חז"ל געזאגט אז ס'איז דא דא א סאה, די ערגסטע וועט זיין אז דו'סט אויסגיסן צוויי סאה דאס איז אויך נישט עק וועלט, איז לפחות א סאה לאז איך דיר, אבער אין די זומער וואס ס'רינט נישט קיין וואסער, וואס ס'איז טאקע דא א חשש אז א מענטש וועט אויסגיסן צוויי סאה, און ווען ער גיסט אויס צוויי סאה וועט דאך עס ארויסרינען אינדרויסן און מענטשן וועלן זען, דארטן אין זומער האט מען נישט געגעבן דעם היתר, אמר אביי, אביי קריגט זיך אויף ר' נחמן, און ער איז מפרש אזוי ווי רבא האט פריערט געזאגט, הלכך אפילו כור ואפילו כוריים, זאגט אביי, אין די ווינטער, אפילו ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין עוקה, קען מען גיסן וויפיל וואסער מען וויל, פארוואס ווייל היות וואס ס'רעגנט סתם אזוי, און די וואסער גייט ארויס רינען סתם אזוי, נישט דא וואס חושש צו זיין, און במילא קען ער גיסן וואסער אפילו אין א קליינטשיגע חצר. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו, די צוויי שטיבער אויפן צווייטן שטאק איינס קעגן דעם צווייטן ס'דא א קליינטשיגע חצר צווישן זיי איז נאר דער וואס מאכט א עוקה מעג אויסגיסן וואסער דער וואס נישט נישט זאגט די גמרא אמר רבא האט רבא געזאגט אפילו עירבו אפילו זיי מאכן אן עירוב צוזאמען מעג נאר אויסגיסן דער וואס האט געמאכט אן עוקה אמר אביי פרעגט אביי מאי טעמא וואס איז טאקע די טעם אילימא משום נפישא דמיא וועסט מיר וועלן זאגן אז די איינציגסטע סיבה אז נאר דער וואס האט געמאכט א עוקה מעג גיסן איז ווייל טאמער דו'סט לאזן ביידע גיסן יעדער גייט אויסגיסן א סאתים, ס'איז נאר דא איין עוקה דא, די עוקה קען סך הכל האלטן א סאתים, פארדעם מעג נאר איינער גיסן. אבער אויף דעם זאגט אביי והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אחת לי עוקה ואחת לי גיסטרא, בריכה ועריבה, טאמער איינער האט אין זיין פעלד א עוקה, אדער א גיסטרא דאס איז א סארט כלי זכוכית א צובראכענע כלי זכוכית וואס קען האלטן אין וואסער, אדער סתם א בריכה פון וואסער, אדער אן עריבה איז א גרויסער טאפ, נישט קיין חילוק ווי א מענטש קען נאר האלטן וואסער אין א חצר, איז אף על פי שנתמלאו מים מערב שבת שופכין לתוכן מים בשבת, מעג מען אריינגיסן וואסער וויפיל ס'גייט, ס'טייטש אפילו ערב שבת איז די וואסער פיל, און במילא וואס דו גייסט אריינגיסן גייט זיך איבערפילן, גייט זיך איבערפליסן, פון דעסט וועגן מעג מען דאס טון, אזוי ווי מ'האט שוין מסביר געווען ווייל זיין כוונה איז דאך אוודאי ער זאל אריינגיין אין עוקה, ס'פיל איז עס פיל. איז על כל פנים דא אויכעט אז ס'דא איין עוקה גייט מען נישט אן אז צוויי מענטשן גיסן אריין א סאתים, מ'מעג דאך, אלא אי איתמר הכי איתמר, נאר וואס דען זאגט די גמרא מ'דארף טאקע זאגן אנדערש, אמר רבא, רבא האט געזאגט, לא שנו אלא שלא עירבו, אבל עירבו מותרין, אז די דין אז נאר דער וואס האט געמאכט א עוקה מעג גיסן, דאס איז נאר ווען מ'האט נישט געמאכט קיין עירובי חצירות צוזאמען, אבער טאמער זיי האבן געמאכט עירובי חצירות צוזאמען, דעמאלטס מעג יעדער איינער גיסן וואסער אפילו ס'איז נאר דא איין עוקה, פרעגט די גמרא וכי לא עירבו מאי טעמא לא, טאמער מ'האט נישט געמאכט אן עירוב, פארוואס זאלן נישט ביידע מעגן דא גיסן וואסער? וואס טייטש בעצם ווי תוס' איז מסביר דא, איז געווען דא א צווייטע פראבלעם ביי די גמרא, ווייל טאמער מען מאכט נישט קיין עירוב איז סתם אזוי וויאזוי מעג יעדער איינער ארויס גיסן וואסער פון זיין שטוב צו דעם חצר, איז דאך נישטא דא קיין עירוב, נאר וואס דען, זאגט תוס' מוז מען דאך אוודאי זאגן אז דער מענטש גיסט נישט די וואסער גראד אריין אינעם חצר אריין, ער גיסט עס אויפן דאך, אויף זיין דיוטא וואס שטעקט זיך ארויס א קליינטשיגע דאך, אויף דעם גיסט ער וואסער, וואס ביי אזא ציור מעג מען דאס טון ווייל דאס הייסט נישט געטראגן, און במילא אויב אזוי וואס א נפקא מינה צו מ'האט געמאכט אן עירוב צו נישט, אפילו מ'האט נישט געמאכט אן עירוב זאל יעדער איינער מעגן ווייל אז מ'מעג מעג מען, און פארוואס דווקא דער וואס האט געמאכט די עוקה ער מעג און די אנדערע טאר נישט, אמר רב אשי, איז רב אשי מסביר, גזירא דילמא אתי לאפוקי ממאני דבתים להתם, ס'דא א חשש אז א מענטש היות וואס זיין שטוב איז ווייט פון די עוקה, נאר די אנדערע שטוב האט געמאכט א עוקה, עט ער גיין, עט נעמען די וואסער, עט ארויס גיין פון זיין שטוב, אריין אין חצר, און גיסן די וואסער אינעם עוקה אריין, וואס דעמאלטס, טראגט ער דאך, איז דא א חשש, פאר דעם זאגט מען אז ער טאר אינגאנצן נישט אויסגיסן קיין וואסער, מה שאין כן די שטוב וואס האט געמאכט די עוקה, און די עוקה איז לעבן זייער שטוב, איז נישט דא קיין חשש עט אראפגיין אונטן און ממש אריין גיין אינעם חצר מיט די וואסער בציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, איז ביי אזא ציור ער מעג גיסן וואסער פון זיין פענסטער אריין צום עוקה, הדרן עלך כיצד משתתפין, הדרן עלך כיצד משתתפין, הדרן עלך כיצד משתתפין.